הינטער מיר, אין דער טראַגישער פֿאַרגאַנגענהייט, איז אויך געבליבן דער פֿריצײַטיקער קבר פֿון מײַן טאַטן, איזידאָר פּערלמאַן, וואָס איז געקומען פֿון פּרײַסן, דײַטשלאַנד, צו זוכן גליק אין רוסלאַנד און געפֿונען דעם טויט, אַ יתום צו פֿיר יאָר,

פארלאזן אונזער יוגנט. איך האב פארלאזן ביאליסטאק און אוועק קיין פעטערבורג צו שטודירן ווייטער, און מיטגענומען מיט זיך אין מיין זיכרון די אלע מענטשן וועלכע איך האב געזען און באטראכט מיט מיינע יונגע זשעדנע אויגן, אלס מענטשן וועלכע האבן געזען מיין יוגנט.

מאַניאַ ווילבושעוויטש, די שטאָט משוגעים, די איזוואָזטשיקעס, די בעל-מלאכהס, זיי אַלע האָבן מיך באַגלייט אין מיין וועג קיין פּעטערבורג און אויך נאָך ווייטער, ביז מיין היינטיקן אַדרעס. איך בין געווען מזלדיק צו געפינען אין פּעטערבורג אַ נייע היים, אַ נייע משפּחה, נייע האַרציקע ליבע קרובים, די פאַמילע שטעמבער-ערליך, די אייגענע פון מיין מאמען א געבוירענע ערליך. די אייגענע פון מיין מאמען א געבוירענע ערליך. די שטעמבערס וואו עס זענען געווען דריי אויסערגעווענליך מוזיקאליש באגאבטע יונגע מיידלעך, מיינע קוזינעס האבן מיך אריינגענומען ווי א ברודער, יאקאב, יאשא ערליך, דער האלב ברודער פון מיין מאמע'ן, אינגאנצן מיט א פאר יאר עלטער פון מיר, איז געווען א זעלטן באגאבטער מוזיקער און א פילאזאף. ער האט געהאט אויף מיר א טיפע ווירקונג, איך בין אריין אין א נייער גליקליכער סביבה פון מוזיק, קונסט און שיינקייט. איך בין אויך געווען מזל'דיג אריינגענומען צו ווערן אין פעטערבורגער וואלד אינסטיטוט, ליעסנוי אינסטיטוט, אט אזוי האט זיך אנגעהויבן מיין סטודענטן לעבן וואס איז אוועק ניט גאר גלאטיג. אין פעטערבורג בין איך געקומען אין קאנטאקט מיט א נייעם טיפ אידן וועלכן איך האב ביז איצט ניט געטראפן, געשמדטע און האלב געשמדטע זין און טעכטער פון פאלק ישראל, די מאדערנע מאראנען, א ווייטער און פארט א נאענטער אפקלאנג פון די אמאליגע שפאנישע מאראנען אין דער צייט פון דער אינקוויזיציע.

אין זײַן זשורנאַל טעאַטער און קונסט און דערנאָך אין דער גרױסער טעגלעכער צײַטונג בירזשעװיאַ װעדאָמאָסטי, װעלכעס האָט אַרױסגעגעבן סטאַניסלאַװ פּראָפּער, אַ געשמאַקער עסטרײַכישער ייִד. מיט הײסן יוגנטלעכן ענטוזיאַזם האָב איך זיך אַרײַנגעמישט אין פּאָליטישע אָנגעלעגנהײטן, װאָס האָבן געפֿירט דערצו, אַז מע זאָל מיך אױסשליסן פֿון װאַלד-אינסטיטוט, און נאך א שווערערן קלאפ האב איך באקומען, יאשע ערליך איז פלוצלונג אראפ פון זינען. איך בין געשטאנען אויף דער שוועל פון ווערן א מאן. קאפיטל איינס. מיין אומגליקלעכער אנקל יאשע ערליך איז אלץ געווען איינגעשפארט אין זיין שטייג אין דעם מיליטעריש-מעדיצינישן קליניק איינגעשפארט, אפגעריסן פון אלעמען. מיר האבן ניט געקאנט קומען אין בארירונג מיט אים, ווי עס קאנען ניט קומען אין בארירונג לעבעדיקע מיט טויטע. יאשע איז געווען אין אן אנדער וועלט, אויף אן אנדער פלאנעט, אין א סביבה וואס האט גארנישט געהאט צו טאן מיט אונזער סביבה, און האט געפירט א לעבן וואס איז געווען אנדערש פון אונזער לעבן, ער האט זיך אפגעריסן פון אונז, פארגעסן אונז, אזוי ווי ער וואלט קיינמאל ניט געהאט געלעבט צווישן אונז. מיר האבן אים יא געהאט מיט אונז, אין אונזערע געדאנקען, אין אונזער הארץ, געטראכט וועגן אים מיט טרערן און בלוט. ער וועגן אונז, ניט. ער האט ניט געדארפט האבן אונזער דענקען און בענקען נאך אים. וואס אזוינס האבן מיר אים געטאן? וואס ער האט זיך פלוצים אפגעווענדט פון אונז. איך האב אפטמאל געזען דעם קליניק, א רייכליכע אינסטיטוציע, עטליכע ברייטע געביידעס, א שטילער גארטן, גלייכגילטיג, שיין, טיף עגאאיסטיש, ווי די נאטור איז שטענדיג, האט אפגעטיילט אונזער וועלט פון דער אנדערער וואו יאשע איז איצט געווען. ווי א גרויסע שיינע מצבה איז געשטאנען דער קליניק אויף דעם אנדערן ברעג פון טייך ניעווא, א מצבה אויפגעשטעלט איבער א לעבן וואס האט זיך נאך ניט פארענדיגט אבער איז פארט טויט. צום ערשטן מאל ווען איך בין אריין אין קליניק נאכצופרעגן זיך ווי עס גייט יאשען האב איך זיך אנגעשטויסן אויף א שרעקליכע סצענע. ביי דעם אריינגאנג טויער האט זיך אפגעשטעלט א דראשקע, און פון דארטן איז ארויסגעקומען, מיט דער הילף פון צוויי מענער, א יונגע דאמע. זי האט געציטערט מיט'ן גאנצן קערפער, און איז געגאנגען אזוי ווי עס לערנען זיך גיין קליינע קינדער, איין פוס אהער, דער צווייטער אהין, איר פּנים איז געװען אומנאַטירלעך רױט, אַזױ װי זי װאָלט נאָר װאָס אַרױסגעקומען פֿון אַ הײסער באָד. זי האָט געקוקט דורך מיר, אַזױ װי איך װאָלט געװען אַ גלעזערנער. אַ גײַסטיק-קראַנקע איז דאָס געװען? װעט זי אַמאָל אַרױסקומען דורך דער טיר, דורך װעלכער זי איז נאָר װאָס אַרײַנגעקומען? איך האָב דערקלערט דעם מאַן אין פֿאָדערשטן צימער, װאָס איך װיל. ווי איז דעם קריינקנס נאָמען? האָט ער געפֿרעגט און מיר צוגערוקט אַ גרויס בוך, אַ מין זשורנאַל פֿון די פּאַציענטן, איך זאָל דאָרטן אויסגעפֿינען דעם נויטיקן נאָמען. גרויס איז געווען מײַן טרויעריקע פֿאַרוווּנדערונג, ווען, בלעטערנדיק דעם זשורנאַל, האָב איך זיך אָנגעשטויסן אויף דעם נאָמען פֿון מײַן געוועזענעם לערער פֿון דער ביאַליסטאָקער רעאַלשולע, אָסיפּ סעמיאָנאָוויטש סווידערסקי, ער איז געווען דער לערער פון מאטעמאטיק און פיזיק, א הויכער, שלאנקער, שטענדיג אקוראט אנגעטון, ער האט זיך געהאלטן מיט גרויס ווירדע, געהאט אן אנגענעמע שטימע, האט פארשטאנען שיין צו רעדן, האט געגעבן זיינע דערקלערונגען אויף אן איינפאכן, איינדרוקספולן און לאגישן אופן. צו די שילער האָט ער זיך באַצויגן העפֿלעך קאַלט, שטרענג, אָבער יושרדיק. מיר, די שילער, האָבן געציטערט פֿאַר אים. פֿון צײַט צו צײַט פֿלעגט ער אַרויסווײַזן זײַן קאָכעדיקן טעמפּעראַמענט און אָנפֿאַלן אויף אַ שילער זייער שאַרף. אבער קיינעם פון אונז איז ניט איינגעפאלן אז דאס איז דער אנהייב פון א קריינקייט וואס וועט זיך אנטוויקלען שפעטער. ווען ער האט רעזיגנירט פון זיין שטעלע און פארלאזן ביאליסטאק האט קיינער ניט געפרואווט אויסגעפינען וואס פון אים איז געווארן. אן אנדערער איז געקומען אויף זיין ארט. קיין ווייב, קיין קינדער האט סווידערסקי ניט געהאט. מען האט דערציילט אז ער האט געהאט. ערגעץ וואו א שוועסטער, אויך ניט קיין פארהייראטע, אן אלטע מיידל. אפגעפונען האט ער זיך איצט דא, אין דעם זשורנאל מיט די נעמען פון קראנקע, א גייסטיק קראנקער. אט גייט פראפעסאר ראזנבאך, האט דער מאן מיר שטיל געזאגט, אנווייזנדיק אויף א מענטשן אין אן אוניפארם, וועלכער האט זיך געאיילט צום ארויסגאנג, פרעגט זיך נאך ביי אים אויף אייער פאציענט. דאקטער ראזנבאך איז געווען א באוואוסטער אויטאריטעט אויף נערוון קראנקייטן. ער האט געשטאמט פון יידן, און אויסגעזען האט ער אויך יידיש, שווארצע האר, א יידיש בערדל, יידישע מעלאנכאלישע אויגן. ווי נאר איך האב אויסגערעדט צו אים יאשע'ס נאמען, איז ער מיטאמאל געווארן אויפגערעגט און אנגעהויבן צו רעדן צו מיר בייז, אזוי ווי איך וואלט אים מיט עפעס באליידיגט. יעדע וויילע קומט מען צו מיר פרעגן ווען ער וועט ווערן געזונט, דאס קען דאך יעדן איינעם ארויסברענגען פון געדולד, וואס ווייס איך ווען ערליך וועט געזונט ווערן, מעגליך אין א יאר, מעגליך אין צען יאר, מעגליך קיינמאל ניט. וואס מיינט איר זיך, דאס איז א פארקילונג? שוין געזונט ווערן נאך אפאר וואכן? פרעגט מיך ניט, איך קען אייך גארניט זאגן. פון וואנען האט זיך גענומען צו אים אט די גראבקייט? דאקטוירים וואס באשעפטיגן זיך מיט פסיכישע קראנקייטן זענען אפט אליין ניט אינגאנצן נארמאל, אבער מיר דוכט זיך אז ניט דאס איז געווען די סיבה. דער באוואוסטער פראפעסאר האָט זיך געבייזערט ניט אויף מיר, נאָר אויף דער טונקעלער, גרויזאַמער קראַנקייט אַליין, פון דער גאָר אַלטער, פאַרהיסטאָרישער צייט, ווען דער מענטש האָט אָנגעהויבן טראַכטן, האָט שוין עקזיסטירט די קראַנקייט, און ביז היינט ווייס מען ניט, אין וואָס זי באַשטייט. קיין הילף, קיין רפואה פאַר איר איז נישטאָ. היינט, פּונקט ווי אַמאָל, אין די ערשטע צייטן פון געשיכטע. די שרעקליכע רעטעניש שטייט פאר די אויגן און לאכט אפ פון דער וויסנשאפט, פון די גרויסע פראפעסארן, פון זייערע טויזנטער אנגעשריבענע ביכער. אט פאר וואס ער האט זיך געבייזערט דער געלערנטער, דער זיבן מאל אויסגעשטודירטער פראפעסאר. איך האב פארשטאנען אז יאשע'ס צושטאנד איז זייער אן ערנסטער,

אבער אירע ליגנס האבן פארט געהאט א ווירקונג, די אלטע באבושקא איז טאקע געווען איבערצייגט אז אט אט באלד קומט ער אהיים, זי האט געהאלטן אין ארדענונג אלע זאכן, איבערגעלייגט זיין וועש אהער און אהין, אפגעווישט דעם שטויב פון זיינע ביכער און מאנוסקריפטן, מען דארף נאר אביסל אפווארטן. מיין לעבן איז ווייטער געגאנגען אן יאשען, וואס ציט דער מאלי טעאטער דארט אזוי לאנג מיט דעם קאנקורס, עס איז דאך שוין צייט עפעס צו הערן פון זיי. אפאר וואכן שפעטער האט דער מאלי טעאטער אינגאנצן אפגעברענט. פאסירט האט עס ביינאכט ווען אין טעאטער איז קיינער ניט געווען. אלע דעקאראציעס, די מעבל, די קליידער, די פאפירן, די קאנטאר צימערן, אלסדינג איז אוועק מיטן פייער. אבער די טויזענטער דראמע מאנוסקריפטן וועלכע זענען צוגעשיקט געווארן צום קאנקורס זענען ניט פארלארן געגאנגען. אלע האט מען זיי געראטעוועט. די זשורי, וואס באשטייט פון פראמינענטע קענער פון טעאטער, האפט אין גיכן פארטיג צו ווערן מיט איר ארבעט. מיינע צוויי מאנאט אין פעטערבורג וועלכע איך האב זיך פארשאפן דורך דעם האלב-שווינדל דאקומענט פון ביאליסטאק, זענען אריבער גיכער ווי איך האב זיך דאס פארגעשטעלט. נאך א טאג און נאך א נאכט און נאך, און אט בין איך שוין אויס דאווערני פריקאשטשיק, א אנפארטרויטער אנגעשטעלטער. איך בין אבער פארט פארבליבן אן וואוינרעכט, געהיים באהאלטען ערהייט, אבער פארבליבן. בייטאג איז געווען נאך ווי עס איז, ווער פון די דווארניקעס און שווייצארן, הויפוועכטער, פארטערס, האבן געוואוסט צי איך האב יא וואוינרעכט אדער ניט, אבי איך שלאף ניט אין הויז? אסאך מענטשן חוץ מיר זענען ארומגעלאפן אומגעזעצליך איבער די גאסן פון צאר פעטער'ס שטאט, אבער ביינאכט האבן זיי זיך אפגעטראגן אין די ארומיקע קליינע דערפלעך, פארשטייט זיך, ניט אלע. מען איז געשלאפען אין שטאט אומגעזעצליך אויך, א פאר רובל אריינגערוקט א פאליציסט אין האנט האבן שוין געמאכט דאס אומגעזעצליכע קישעלע ווייכער, אבער ניט שטענדיג איז געווען די האנט גרייט צו נעמען און ניט שטענדיג האט מען זיך געקאנט ווארפן מיט רובלס, פאר מיר איז די נאכט געווען אן אפקומעניש, א בייזער חלום. אמאל בין איך געשלאפן דא, אמאל דארט, איינער ביי דער באבושקע, די צווייטע ביי די שטעמבערס אויפן דיוואן, אדער ביי אנדערע קרובים מיינע. דערביי האב איך געדארפט אריינגנבענען זיך אין זייער שטוב פאר אכט אזייגער, איידער דער הויף טויער איז געווען פארמאכט און דער נאכט דווארניק זעצט זיך היטן די טיר, אבער ניט שטענדיק איז דאס אויך געווען מעגליך און ניט אָפֿט האָב איך געקאָנט אױסניצן די גאַסטפֿרײַנטלעכקײט פֿון מײַנע קרובֿים. איך געדענק אַ נאַכט, אַ שרעקלעכע פּעטערבורגער דעצעמבער-נאַכט, װי אַ גרױזאַמער פֿלעק האָט זי זיך אַרײַנגעקריצט אין מײַן נשמה, די געלע לאַטע פֿון מײַן זיכּרון. איך בין געקומען צו מײַנע װײַטע קרובֿים פֿע. עס איז געװען פֿאַר אַכט אַ זײגער, און קײנער האָט מיך ניט געזען אַרײַנגײן אין הױף, אבער ווען איך בין אריין אין הויז האט הער פעי, דער הויפט פון דער משפחה, מיך אריינגערופן אין זיין קאבינעט און געזאגט צו מיר, עס טוט מיר זייער לייד, מיין ליבער אסיפ, אבער היינט קאנסטו ביי אונז ניט שלאפן. איך האב א פארדאכט אז די דינסט וועט גיין זאגן דער פאליציי וועגן דיר. און דו ווייסט וואס דאס מיינט, איך וועל דארפן באצאלן פֿינף הונדערט רובל שטראף, און דו און דיך וועט מען ארויסשיקן פא עטאפו מיטן עטאפ, טרינק אויס א גלעזל טיי און טראג זיך אפ. פון דער טיי האב איך זיך געדארפט אפזאגן, ווייל איך האב זיך געמוזט צואיילן כדי צו קאנען אריינגנבענען זיך אין אן אנדער הויז, נאר ווען איך בין צוגעלאפן צום הויז איז שוין פאר דעם טויער געזעסן די פארעמלאזע באשעפעניש מיט פיר לאפעס, אנגעוואקסן מיט א דיקער ווילדער פעל, א געמיש פון א פויער און א בער, וואס מען האט גערופן נאטשנוי דווארניק, דער נאכט וועכטער. האסטיג ווי איך האב נאר געקאנט, ווייל עס איז געגאנגען אין סעקונדן, האב איך א שפאן געטאן צו דער טרעציע

און איך בין געבליבן אויף דער גאַס. אין לעוו טאָלסטויס באַרימטער דערציילונג דער באַלעבאָס און דער אַרבעטער, כאַזיאַין אי ראַבאָטניק, ווען די צוויי האָבן פאַרבלאָנדזשעט אין אַ ווינטערנאַכט אין פעלד, און דער באַלעבאָס דערפילט אַז דער סוף דערנענטערט זיך און עס איז שווער צו געפינען דעם וועג, קרעכצט ער אויס, אָך, דליננאַ נאָטש! אָ, ווי לאַנג די נאַכט איז! דאס איז געווען מיין געפיל יענעם אוונט, אך, דלינא נאטש. און מיין נאכט האט זיך נאך אפילו גארניט אנגעהויבן, עס איז געווען בלויז דער אוונט, דער פראסטיגער ווינטער אוונט, וועלכער רייסט ביסלעכווייז אין דער נאכט אריין, און קיין געלט האב איך ביי זיך ניט געהאט, אנגעטאן בין איך געווען אזוי ווי יעדער איינער וואס גייט ארויס אויף דער גאס אויף א האלבער שעה, אבער מיר שטייט פאָר צו פאַרברענגען אויף דער גאַס ניט אַ האַלבע שעה, נאָר אַ גאַנצע נאַכט. ווי אַזוי פּטר איך אַוועק די צייט? די צייט, וואָס איז אָנגעשטאָפּט מיט קעלט, דערנידעריקונג, פאַרצווייפלונג. איך האָב זיך געלאָזט גיין צום נעווסקי פּראָספּעקט. דאָ, אויף דעם יעקאַטערינינסקי קאַנאַל, איז אַזוי כמאַרנע, פּוסט, ווינטיק, טונקל.

ניט חלילה צו פארטרייבן די בארישניס פון טראטואר, נאר דורכצופירן אלע רעגולאציעס פון דער דאזיקער פראפעסיע. יא, דאס דארף זיין א פראפעסיע, אבער אויך מער ווי דאס. דאס דארף זיין א טייל פון דער מלוכה געביידע. א זייל אויף וועלכן עס דארף זיך האלטן די ארדענונג, די מאראל, דאס געזונט פון דער מדינה.

דער ברודער זינגט שוין דארט צוויי צענדליג יאר און האט שוין כמעט פארלארן זיין שטים, די שוועסטער זיצט דארט אויך שוין כמעט צוויי צענדליג יאר פון דער צייט פון דער ערמארדונג פון אלכסנדר דעם צווייטן, פאר איר אנטייל אין דער פארשווערונג, אבער איר שטים איז נאך אלץ העל און קלאר און וועט ווארשיינליך נאך דערהערט ווערן. דער ברודער, דעם צאר'ס ליבלינג און פריינד, די שוועסטער, זיין ביטערער שונא, אויך דאס איז רוסלאנד. מיטאמאל האבן זיך אלע טירן ברייט געעפנט, עס איז געווארן ליארעמדיג, ליכטיג, טויזנטער מענטשן האבן געשריען, פיגנער! פיגנער! מיינענדיג דערווייל דעם ברודער, ניט די שוועסטער. די פארשטעלונג האט זיך פארענדיקט, איך בין ארויסגעלאפן פון טעאטער פון טשייקאווסקין אין דער קאלטער נעווא נאכט. עס איז צוועלף אזייגער. די קעלט איז געווארן שטארקער. ווידער גיי איך צוריק אויף דעם זעלבן וועג. דא און דארט שטויס איך זיך אן אויף שייטער-הויפנס וועלכע האבן געברענט אויף דער גאס. לעבן דעם פייער שטייען שווייגנדיק דווארניקעס, איזוואשטשיקעס, גאס-מיידלעך. איך קום צו צו זיי און ווארעם זיך אן. קיינער פרעגט מיך ניט ווער איך בין און צי האב איך דאס געזעצליכע רעכט צו באנוצן זיך צוערשט מיט דער קעלט און דערנאך מיט דער ווארעמקייט פון צאר פעטער'ס שטאט. א פאליציאנט קומט אויך צו. ער מאכט אן אנשטעל אז ער זעט ניט די גאסן-מיידלעך און מיך, דעם יידן אן דעם נויטיגן דאקומענט. די ווארעמקייט צענעמט אים און ער הייבט אן זיך צוצוקוקן צו די מיידלעך. זיי פארשטייען

געזאגט אזוי סאליד אז עס גלויבט זיך גארניט אז זי וועט ווען עס איז קענען אויפלעבן און יאגן אירע וואסערן פון שליסלבורג אין באלטישן ים ווי ווינטיג דא איז אין דעם גראניט וואס צאמט אפ דעם מאיעסטעטישן טייך זענען אריינגעבויט שטיינערנע בענק מען קען זיך אוועקזעצן אויף א ווייל און זיך אביסל אויסרוען פון דעם שטונדנלאנגן גיין דער גרויספירשט שלאָפֿט שוין און וועט מיך ניט דערזען דורך זײַן גרויספירשטלעכן פֿענצטער. לאַנג האָב איך ניט געקאָנט זיצן, עס איז געווען צו קאַלט. איך האָב זיך אַרונטערגעלאָזט צו דער נעוואַ און געלאָזט זיך גיין איבער דעם אײַז. עס האָט מיר גענומען מער ווי צען מינוט, איידער איך האָב דערגריכט דעם אַנדערן ברעג. איך האָב דערזען פֿאַר זיך די טונקעלע קאָנטורן פֿון דעם מיליטעריש-מעדיצינישן קליניק. דא ערגעץ, אין איינעם פון די צימערן געפינט זיך מיין ארעמער אנקל יאשא. פאנטאסטישע זעאונגען מאטערן זיין קראנקן מוח, אבער זעט ער דא אין זיין פיבערישער פאנטאזיע א גאר ווילד בילד, ווי א יונגער בחור גייט ארום די גאנצע נאכט איבער די גאסן, קען ניט אריינגיין אין קיין הויז און קען זיך ניט באהאלטן פון קעלט אונטער א דאך.

ווייט פון צענטער, נידעריגע הייזער, הויכע פארקאנעס, מען זעט קיין מענטש ניט, דער ווינט שאקלט די נאקעטע ביימער. איך האב זיך אנידערגעזעצט אויף א באנק אין פארק און האב אויף איין מאמענט, ניט מער ווי אויף א קליינעם מאמענט, צוגעמאכט מיינע אויגן, און ווען איך האב זיי ווידער געעפנט, האט שוין שימערירט דער טאג. עס איז געווען זעקס אזייגער, אנדערהאלבן שעה זענען אוועק אין איין מאמענט, א כוואליע פון שטילער פרייד האט פארכאפט מיין הארץ, און א קאנוואולסיע פון הונגער מיין מאגן, אין צוויי שעה ארום פארלאזן די נאכט-דווארניקעס זייער פלאץ לעבן דעם טויער און לאזן די טירן שטיין אפן, דעמאלט קען מען שוין אומגעשטערט אריינגיין אין הויז, אפילו ווען מען זעט אייך מאכט אויך ניט אויס. מענטשן קומען, מענטשן גייען, עס איז טאָג. עס איז נישט גוט צו ציילן, ווען מען בלאָנדזשעט איבער די גאסן און מען מיינט דערמיט צו פארקירצן די צייט. מען פארקירצט זי ניט, מען מאכט שטענדיק א טויעס. עס איז תמיד ווייניגער ווי מען שטעלט זיך פאָר. עס איז אויך א טויעס צו טראכטן, אז ווען עס איז העל, פארגייט די צייט גיכער איידער אין דער פינסטער.

וואס האט קיין שייכות ניט מיטן ארומגיין מיט וואוינרעכט, מיט דעם פארלאנג צו שלאפן, עסן און אויסרוען זיך. אמבעסטן איז גארניט צו טראכטן אויב מען קען דאס. מען איז אן אויטאמאט. מען איז א פאר פיס און די פיס גייען און דאס איז דער גאנצער קונץ. און אט בין איך ווידער אויף נעווסקי פראספעקט. די קאנקע דריי וואגאנען איינער נאכן אנדערן לויפט שוין און אירע גלעקלעך קלינגען העל און פרייליך. איך ווארף א בליק אויף דעם שטאט-זייגער וועלכער איז איבער דעם אלטן ראט-הויז, עס איז באלד אכט. ביז איך קום אן צו די שטעמבערס וועט שוין זיין די ריכטיגע צייט. אבער איך איבערלייג זיך, דאס הייסט, מיינע פיס איבערלייגן זיך, זיי ווילן פשוט ניט גיין ווייטער. און זיי באפעלן דאך איצט ניט דער שכל. מיין קרוב פע וואס האט מיך נעכטן ניט אריינגעלאזט, און ווען איז דער נעכטן געווען, גאט מיינער, וואוינט ניט ווייט, איך שלעפ זיך צו צו זיין וואוינונג, דער טויער שטייט ווייט אפן, איך גיי אריין אין הויף, שטייג ארויף די טרעפ און קלינג אן, פע אליין עפנט מיר די טיר, ער קוקט אויף מיר מיט רחמנות און העלפט מיר אריינגיין אין זיין קאבינעט. הינטער דער פארמאכטער טיר, ביי א גלאז הייסן טיי, רעדט ער צו מיר אזוי, אסיפ, דו קאנסט ניט ארומלויפן גאנצע נעכט איבער די גאסן. איך רעד צו דיר ווי א פריינד. איך וויל דיר העלפן. זעסט דעם אדרעס? ער ווייזט מיר א שטיקל פאפיר. דאס איז פאסטאר פיר'ס אדרעס. ער וואוינט אין וויבורג, פינלאנד, ניט מער ווי דריי שעה צו פארן. דו גייסט צו אים, ער פרעגט קיין קשיות ניט, ער הייסט דיר אפילו ניט אריינגיין אין דער קירך, ניט צעלעמען זיך, ניט עפענען קיין איין בוך. דו לייגסט אים אוועק א פינף און צוואנציג רובל פאר זיינע ארעמע, און ער שרייבט דיר אן א צעטעלע אז דו ביסט געווארן א קריסט, א פראטעסטאנט. ניט מער ווי אַ פּוסטע פֿאָרמאַליטעט איז עס, אָבער דו ווערסט אַ מענטש, קיינער טשעפּעט דיך ניט, דו וווינסט וווּ דו ווילסט, דו שלאָפֿסט וווּ דו ווילסט, דו דאַרפֿסט אַפֿילו ניט צוריקקערן זיך אין דײַן אינסטיטוט, צו וואָס? דו אַרבעסט אין דײַן צײַטונג, דו מאַכסט דײַן קאַריערע, דו פֿאַרדינסט געלט, און קיינער ווייסט ניט פֿון גאָרנישט. אָט דעם אַדרעס נעם, זאָג איך דיר, נאַרעלע, איך האב געזען אים גאנץ נאענט און געהערט זיין שטימע קומענדיג ערגעץ פון ווייטן, קוים וואס איך האב געקענט כאפן די ווערטער, זיינע ליפן האבן זיך באוועגט און מיר האט זיך אויסגעדוכט אז זיי שושקען. וואס איז מיט דיר? דו וויינסט? וואס וויינסטו? לייג זיך אנידער אסיפ טייערינקער. אוי וואס די מערדער טוען מיט אונז.

איך האב שוין ניט קיין מורא ניט געהאט פאר דעם שווארצן פאספארטיסט, מיט וואס פאר א הנאה איך האב צעריסן דעם אדרעס פון פאסטאר פיר. עס איז געקומען דער פרילינג און געבראכט מיט זיך פייגל, בלומען און עקזאמענעס. איך האב אנגעטאן מיין אוניפארעם-רעקל און געיאוועט זיך צום עקזאמען. דאס זענען געווען גאר לייכטע עקזאמענעס. די פראפעסארן, דערוויסנדיג זיך אז איך בין אזוי צו זאגן א קרבן פון פאליטיק, האבן מיר בכלל ניט עקזאמינירט. זיי האבן געפרעגט ביי מיר, וויפיל האב איך אייך געגעבן דעמאלט ביים ערשטן עקזאמען? און וואס איך האב זיי געזאגט איז געווען רעכט. זיי האבן מיר געשטעלט פינפן און פירן. דאן איז געקומען דער ניינצנטע אפריל, יענעם טאג אינדערפרי בין איך געווען אין הויז פון מיין חבר, זיין טעלעפאן האט אנגעקלונגען, דאס איז געווען פאר מיר פון דער היים, דער דאקטער פון די מיליטעריש מעדיצינישן קליניק האט געשיקט זאגן אז די קרובים זאלן באלד קומען. ווען איך בין אנגעקומען אין דער קליניק האט מען מיך אריינגעפירט אין א קליין ענג צימערל, די באבושקע און די שטעמבערס האבן זיך געשטופט לעבן א שווארצער, איינפאכער קושעטקע אויף וועלכער עס איז שטיל געלעגן א קליינער מענטש. זיין ליידנדיגער פנים איז געווען באוואקסן מיט א בארד. דאס ערשטע וואס האט מיר א שטארך געטאן איז געווען דער געדאנק אז פונקט אזוי האב איך דעם מענטשן געזען אין חלום מיט אסאך יארן צוריק. דער מענטש איז געווען מיין פעטער יאשע ערליך. זיין פנים איז געווען אומבאוועגליך, דאָס פּנים פֿון אַן עלטערן שלאָפֿנדיקן ייִדן. אָבער ווען איך בין צוגעקומען נענטער, האָט ער געעפֿנט די אויגן. אַן אויסדרוק פֿון פֿרייד האָט באַלויכטן דאָס געזיכט, אַזוי ווי ער וואָלט געוואָלט עפּעס זאָגן, אָבער ניט געהאַט קיין כּוח דאָס אַרויסצורעדן. איך ווייס, איך האָב געדאַרפֿט פֿריינטלעך אָנרירן זײַן האַנט מיט די געלע פֿינגער, איך האָב אָבער ניט געקאָנט זיך צווינגען דאָס צו טאָן. ביז היינטיגן טאג מאך איך זיך פארווארפן, פארשפעטיגטע, איבעריגע. דער אויסדרוק פון פרייד איז פארשוואונדן פון זיין פנים, זיין בליק איז געפאלן אויף דער באבושקע, ער האט ארויסגערעדט אויף דייטש מאמע, ווייל מיט דער באבושקע האט ער שטענדיג גערעדט דייטש. דערנאך האט ער געזאגט אין רוסיש צו זיין שוועסטער, טי, דו, פאניא. מער האט ער ניט גערעדט. ער איז געווארן אלץ שוואכער, מיר האבן פארשטאנען אז ער האלט ביים שטארבן. לאנגזאם איז ער אויסגעגאנגען. א יונגער דאקטער, אנגעטאן אין א אוניפארעם, איז אריין אין צימער. ער איז צוגעקומען צו אים, נאר געווארפן א בליק און זיך געשטעלט מיט פארלייגטע הענט לעבן דעם איינציגן פענצטער. אין ענגן צימער איז געפאלן א שאטן. פון דער אנדערער זייט וואנט האט עמיצער געקלאפט. קענטיג עפעס פארריכט. יעדן מאל ווען עס האט זיך דערהערט דער מעטאלענער קלאפ, האבן שטיל אויפגעציטערט יאשע'ס ארונטערגעלאזענע אויגן-דעקלעך. מען לאזט אים ניט רואיג שטארבן, האט די באבושקע ארויסגערעדט. איך בין אריין אין צימער דערביי, עס איז געווען א מין לאבאראטאריע. אן ארבעטער האט געהאלטן אין פארריכטן די וואסער-לייטונג, איך האָב אים דערקלערט, װעגן װאָס עס האַנדלט זיך. ער האָט זיך אױפֿגעהױבן און איז פֿאַרשװוּנדן. איך האָב זיך צוריקגעקערט אין קלײנעם ענגן צימער. שטיל האָבן אונדזערע אױגן געבענטשט יאַשאַס שטאַרבן. פֿון צײַט צו צײַט האָט טאַנטע אידאַ געזאָגט צו דער מוטער, ער אָטעמט נאָך. אַזױ װי אין דעם האָט געקאָנט זײַן אַ טרײסט. די אַלטע מאַמע האָט צוגעשאָקלט מיט איר גרױען קאָפּ, װאָס האָט געמײנט, א דאנק גאט פאר דעם. עפעס דערהויבנס איז געווען אין דער גאנצער טרויעריגער סצענע, דער שטארבנדיגער מענטש, אויסגעמאטערט פון ניין מאנאטן אין א שרעקליכער קראנקהייט, די מאמע, די שוועסטער, דער ברודער, ניקאליי, און מיר אלע לעבן אים, מיט טרוקענע אויגן און מיט אומענדליכן רחמנות אין הארצן. אזוי זענען אוועקגעגאנגען שטונדן. דער דאָקטער פֿלעגט אַרױסגײן און צוריקקומען. פֿון אונדז אַלעמען איז ער געװען דער אומרויִקסטער, דער אױפֿגערעגטסטער. עס איז שױן געװאָרן פֿינף אַזױגער, מיר זענען נאָך אַלץ געזעסן און געשטאַנען אױף די זעלבע פּלעצער און געװאַרט. געװאַרט אױף זײַן טױט? נײן, געװאַרט אױף דעם, אַז אונדזער יאַשאַ, אונדזער מאַרטירער זאָל אױסגעלײזט װערן. קײנער פֿון אונדז האָט ניט געהאַט די האָפֿענונג און ניט געװאָלט זי האָבן. אַזוי קלאָר, אַזוי דײַטלעך האָט זיך איצט אַרויסגעוויזן, אַז דער טויט איז אַן אויסלעזער, אַ שטילע ברכה, וואָס כאַפּט אַרום דעם מענטשן ווי די שכינה און זאָגט, ענדלעך וועסטו באַפֿרײַט ווערן. ענדלעך וועסטו באַקומען אַלצדינג, צו וואָס דו האָסט געשטרעבט. שרעק זיך ניט. דאָס שרעקלעכע איז שוין הינטער דיר. דאָס האָב איך געלייענט אויף זײַן פּנים און מיר דאכט זיך אז אויך אלע אנדערע האבן געלייענט דאס זעלבע, אלע, אחוץ דעם דאקטער, פאר אים איז דאס געווען א מעדיצינישער טרויעריגער פאל. אויף יאשע'ס פנים האבן זיך דייטליך געזען סימנים פון קלעפ, פון שוין פארהיילטע וואונדן, פון צעקראצטער און צעריסענער הויט. וואס בלאסער עס איז געווארן זיין געזיכט, אלס דייטליכער האבן זיך באוויזן די דאזיגע צייכנס, קיינער פון אונז האט ניט גערעדט וועגן דעם, אבער יעדער איינער האט עס געזען, און יעדער פון אונז, בין איך זיכער, האט געהאט דעם זעלבן געדאנק, מען האט אים געשלאגן, מען האט אים געמאטערט, מעגליך אז מען האט דורך דעם געבראכט דעם טויט אויף אים, און ווידעראמאל איז דער טויט געווארן געוואונטשן, אנציענד, טייער, אן אויסלעזער פון א צעטראמפלטן לעבן. יאַשעס אָטעם איז געװאָרן אַלץ שטילער, קױם װאָס מען האָט עס נאָך געקאָנט מערקן. יאַשאַ האָט אױסגעהױכט אַ לאַנגן אָטעם, לענגער װי אַלע פֿריִערדיקע, װי עפּעס װאָלט אים ענדלעך באַפֿרײַט, אָפּגעלאָזט. װי לײַכט ער האָט עס געגנבֿעט די גרענעץ, ניט אַרומגעקוקט זיך אױף אונדז אַװעק, און עס האָט געהײסן, אַז ער ליבט אונדז אַלעמען, א קוים מערקבארער געפיל פון באליידיגונג איז פאראן אין טויט פון יעדן נאענטן מענטשן. דער דאקטער האט זיך געשטעלט הינטער דעם טויטן און אים צוגעמאכט די אויגן. יאשע'ס מארטירער וועג האט זיך פארענדיגט. אונזערער האט זיך נאך געצויגן און וועט זיך נאך ציען. אנדערע וועלן וויינען איבער אונז, און איבער זיי וועלן וויינען נאך אנדערע. זאָגט מיר, הער דאָקטער, האָב איך געפֿרעגט, פֿון װאַנען נעמען זיך אױף זײַן פּנים בלוטיקע צײכנס? האָבן די װעכטער אים געשלאָגן? נײן, האָט געענטפֿערט דער דאָקטער, מיר פּאַסן אױף דעם גוט אױף. די קראַנקע האָבן פֿאַרשײדענע װילדע װיזיעס. עס דוכט זיך זײ אױס, אַז זײ װערן באַפֿאַלן פֿון גײַסטער, פֿון פֿײַנטלעכע געשטאַלטן, און זײ קעמפֿן מיט זײ, זיי צעקראצן זייער אייגן פנים ווארפן זיך אויף די ווענט און אזוי ווייטער. וואס איז די סיבה פון זיין טויט דאקטער? הארץ פעלער, היינט אינדערפרי האבן מיר פעסטגעשטעלט אז זיין הארץ ווערט אלץ שוואכער, גלויבט מיר אז דאס איז בעסער ווייל געזונט וואלט ער קיינמאל נישט געווארן. ער איז געקומען צו זיך פארן טויט, ער האט אונז אלעמען דערקענט,

טױטן צימער האָט עס געהײסן. איך האָב דערזען יאַשען. אַ פּחד האָט מיך אַרומגעכאַפּט. ביז הײַנט צו טאָג פֿאַרשטײ איך ניט, װאָס אַזױנס האָט פּאַסירט. נעכטן, װען ער איז געשטאָרבן, איז זײַן פּנים געװען אַזױ רויִק אין אױסדרוק. איצט האָב איך דערזען גאָר עפּעס אַנדערש. דאָס מױל איז געװען פֿאַרקרימט, אַלע פּנים-מוסקלן אָנגעשטרענגט, אַזױ װי דער מת װאָלט זיך געבעטן בײַ עמעצן, לאָזט מיך אָפּ, מאַטערט מיך ניט. עס איז געװען אַזױ, װי צװישן נעכטן און הײַנט האָט יאַשאַ װידער אױפֿגעלעבט און װידער איז ער דורכגעגאַנגען שרעקלעכע פֿיזישע און גײַסטיקע לײַדן. איז עס מעגלעך, אז דעם דאקטערס לאנצעט האט אנגערירט און איבערגעשניטן געוויסע נערוון וואס האבן זיך פארצויגן און געבראכט אט דעם שרעקליכן אויסדרוק פון א מת וואס ליידט.